לעילו נשמותיהם של הרב החסיד ר' ראובן בר' תנחום וזוגתו מרת רבקה בת ר' יחיאל זלמן עליהם השלום דונין ליום היארצייט שלהם י א מנחם אב, ולעילו נשמת מרת צביה אדל בת ר' צבי עליה השלום ליום היארצייט שלה י ב מנחם אב. אחת השיחות דהתוועדות כ' מנחם אב תשכ ד.
אזוי ווי ס'איז שוין לאחר חצות במילא וועט מען רעדן ווי דער שווער פלעגט זאגן אויף די נקודות, וויבאלד די היינטיגע סדרה והיה עקב תשמעון ושמרתם את המצות ועשיתם אותם, און דערנאך איז ער מסיים ושמר הוי' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. פרעגט מען אויף דערויף כמה שאלות ובהקדם אז דאס איז אויכעט פארבונדן מיטן שיעור אין תניא פון היינטיגן טאג פון כ' אב וואס דארטן רעדט זיך אז מודעת זאת ווייל ס'איז דא דחילו ורחימו וואס זיי ווערן אויפגעטאן מצד האדם און דורך דערויף איז מען דערנאך ממשיך דחילו ורחימו מצד למעלה וואס דערמיט פארענטפערט מען אויכעט די דיוקים וואס מען זאגט והיה עקב תשמעון ושמרתם ועשיתם אותם וואס ער רעכנט דא אויס דריי זאכן אז ס'דא דער תשמעון און ס'דא דער ושמרתם און ס'דא דער ועשיתם וואס תשמון בכלל דערהערן דערהערט מען זיך דאס מיט דער מחשבה מיט מוח שבראש.

ווי ס'ווערט זיך דערציילט אין תורה די ענין פון ברית בין הבתרים, אז דאס איז געווען אשר כרתו און ויעברו בין הבתרים א ענין פון מעשה, דערנאך איז ואת החסד, וואס חסד איז דאך דאס א ענין שבלב, א ענין וואס האט זיך פארבונדן מיט מחשבה, ואת השבועה אשר נשבע

פון דעם שיעור פון כ' אב אז דורך די עניינים מלמטה איז מען ממשיך די עניינים בדוגמתן פון למעלה, אבער וואס בעצם זענען די אבער שלא באין ערוך. ובהקדמה לכל זה זאגט ער והיה עקב אז תכלית כל הכוונה איז אז ניט אז דאס זאל בלייבן למעלה, נאר וואו האט מען געגעבן תורה ומצוה דווקא אין בבירא עמיקתא?

און ער טראכט זיך אז א גרויסע מצוה א מצוה מן התורה איז ער מקיים זיין אבער א מצוה דרבנן א מנהג א אדם א דבר שאדם דש בעקבו דאס איז ניט אזוי וויכטיג דאס איז אלץ ווען ער גייט מצד חשבון דעם שכל פון נפש הבהמית בשעת אבער דער תשמעון ושמרתם ועשיתם עקב

ער איז א גרייסער מענטש און זיין זאך איז אויפטון גרייסע זאכן, באווארענען אז א קליין קינד זאל זאגן מודה אני, און דער וואס איז עלטער מיט א יאר זאל מאכן א ברכה, און א איד זאל טראגן א טלית קטן און זאל זיין אפגעהיט מיט א קאפיטל תהלים נאכן דאוונען, דאס קען באווארענען א קליינער טיטשער אדער א קליינער שמש, אדער א פיצל אדער א קליינער תלמיד פון א קליינער ישיבה, ער מיט זיין קאפ און מיט זיין הארץ און מיט זיין פארשטאנד, ער וועט איבערקערן א וועלט און ער וועט אויפטון גרייסע זאכן ניט ענינים פון עקב. אויף דערויף זאגט מען אז די אלע חשבונות זיינען אויסגעהאלטן אפשר אויפן חשבון פון נפש הבהמית מיטן גוף, בשעת אבער ס'זאל זיין דער תשמעון,

און אז דערפאר איז אויך ידוע דער בארימטער בריוו פון דעם רבי נשמתו עדן אז אין אונזער צייט איז ניטא קיין סדר אין עבודת הבירורים נאר חטוף ואכול חטוף ושתה דאס וואס מאכט זיך צום האנט דארף מען דאס גלייך מברר זיין